מיר וועלן היינט לערנען א שיחה אין ליקוטי שיחות חלק י ז, די קעפל פון די שיחה איז ערב פסח, ס'איז עמוד זעקס און זעכציק אין ליקוטי שיחות חלק י ז, דער רבי מאכט דא א חקירה וועגן די קביעות וואס ס'קומט אויס היינטיגן יאר, ווי דער רבי האט געזאגט די שיחה איז געווען אין תשל ד איז געווען די זעלבע קביעות, איז אז ס'קומט אויס אז ערב פסח איז שבת, איז וועגן תענית בכורות איז מען דאך מקדים אויף דאנערשטיג, וואס איז דער גדר החקירה, וואס איז דער גדר פון דאנערשטיג, פון מאכן דעם תענית דאנערשטיג, וועט דער רבי מסביר זיין די חקירה וואס דאס איז, דערנאכדעם ס'ווערט א שאלה אויכעט, וואס דער דין אז א קינד וואס ווערט בר מצוה דעם שבת, וואס איז זיין דין לגבי דעם פאסטן דאנערשטיג, וויבאלד אז דאנערשטיג איז ער דאך נאך א איז ער דאך נאך פאר בר מצוה, און די זעלבע זאך אויכעט וועגן אז אינעם זעלבן יאר קומט דאך אויס אויכעט פורים. אין ירושלים אין מוקפה איז קומט אויס פורים שבת, לייענט מען די מגילה פרייטאג, ווי דער דין ביי א קינד וואס ער ווערט בר מצוה שבת ער איז געבארן געווארן ער איז געבארן געווארן ט ו, וויבאלד אז אין ט ו איז דאך פורים אין ירושלים און יעמאלט קען מען דאך נישט לייענען די מגילה מען לייענט פרייטאג, וואס איז דער דין פון דעם קינד בקשר צו לייענען די מגילה, און דער רבי איז מחדש צום סוף זייער געשמאק, ווען ערב פסח איז חל בשבת ווי די קביעות פון היינטיגן יאר, איז דער דין אז דער תענית ב, דער רבי ברענגט אראפ פון רמא און אלטן רבי'ן שולחן ערוך אז דער תענית בכורות ווערט נדחה פון ערב פסח צום יום ה' שלפניו, ניט ליום ו' ערב שבת קודש, דער תענית פון תענית בכורות תענית בכורות איז נישט שב איז נישט פרייטיג נאר ס'איז דאנערשטיג, פארוואס איז דאס נישט פרייטיג? ווייל צוליב כבוד שבת איז מען לכתחילה נישט קובע א תענית בערב שבת. אזוי ברענגט אראפ דער מגן אברהם און דער אלטער רבי שלחן ערוך אז מען מאכט דעם תענית דאנערשטאג דעם תענית בכורות ווייל פרייטאג מאכט מען נישט קיין תענית וועגן כבוד שבת. שטעלט זיך די שאלה און דער רבי זאגט אז ס'ברענגט זיך אראפ די שאלה אין ס'איז דא א ספר ערב פסח שחל בשבת עס איז ארויסגעגאנגען אין ארץ ישראל אין תשל ד. דער רבי פרעגט דער רבי די שאלה אויב איינער האט נישט געפאסט ביום ה' ווייל ער האט פארגעסן וכיוצא בזה, ער האט נישט געפאסט דאנערשטאג ביי תענית בכורות, צו אין דעם פאל זאל ער פאסטן ביום ו' ערב שבת קודש, צו ער דארף פאסטן פרייטאג. און דער רבי ברענגט אראפ אין הערה פיר, בפרט אז ס'דא יש אומרים וואס זיי זאגן אז ערב פסח שחל בשבת איז לכתחילה פאסטן זיי ביום ו' דער רבי ברענגט דערויף אין ברכי יוסף, ממילא איז ווערט דאך א שאלה וואס טוט מען דא, אויב ער האט פארגעסן דאנערשטאג צו ער זאל פאסטן פרייטאג, ווייל דאס וואס מ'איז נישט קובע תענית ביום ו' ערב שבת קודש געזאגט פריערט אז מ'האט לכתחילה געמאכט דעם תענית אויף דאנערשטאג ווייל ערב שבת פאסט מען נישט, זאגט דער רבי ס'דא אבער צוויי תנאים אין דעם, ס'איז נאר וואס מ'מאכט נישט קיין תענית פרייטאג איז נאר לכתחילה, און ב' פארן ציבור, מה שאין כן דא איז דאך אינגאנצן אנדער זאך, בנידון דידן איז דאך אנדערש, היות. א' עס איז דאך שוין בדיעבד, ער האט פשוט פארגעסן, ס'איז נישט לכתחילה, לכתחילה איז דער תענית דאנערשטאג, וויבאלד אבער אז ער האט פארגעסן, איז אפשר זאל ער מעגן פאסטן פרייטאג, עס איז שוין נאך דעם יום ה', ער האט פארגעסן, און ב' עס רעדט זיך דאך נאר וועגן א יחיד נישט וועגן א רבים, איז ממילא איז קען זיין אז ער זאל פאסטן פרייטאג און בביאור השאלה מסביר זיין די שאלה גדר דחיית התענית קען מען מסביר זיין אויף צוויי אופנים דער רבי וועט מסביר זיין די שאלה צו ער דארף פאסטן פרייטאג צו נישט בהקדם מיטן אראפברענגען דעם גדר וואס איז דער גדר פון אפשטופן דעם תענית פון שבת צו דאנערשטאג אין צוויי אופנים א' דאס וואס מען פאסט ביום ה' איז תשלומים פון ערב פסח פון שבת לכתחילה מ'דארף פאסטן מ'דארף פאסטן שבת אזוי ווי אלע יאר פאסט מען י"ד ערב פסח פאסט מען אבער בעצם בלייבט דער חיוב אויפן טאג פון ערב פסח שבת דאס מיינט אז דער תענית דארף זיין שבת שבת קען מען נישט פאסטן פאסט מען דאנערשטאג איז דאס נאר אריבערגעגאנגען אויף דאנערשטאג אבער דער חיוב איז געבליבן אויף שבת לפי זה, אויב מ'זאגט אז דאס איז דער גדר פון דחיית התענית, דארף אויסקומען אז אויב ער האט נישט געפאסט ביום ה', איז נאך נישט אוועק געגאנגען דער חיוב, ווי געזאגט פריער אז דער חיוב בלייבט אויף שבת, ממילא וועט זיין די וועט זיין די מסקנא אז ער דארף משלים זיין דעם תענית ביום ערב שבת קודש. ב. מען קען זאגן אויף א צווייטן אופן, הגם אז לכתחילה איז די דחייה פון תענית אן ענין של תשלומין פון ערב פסח, דער ענין פון די דחי' פון תענית איז דאך נאר אן ענין פון תשלומין, און אויך די הקדמת התענית ליום ה'' און נישט ליום ו', דער גאנצער מאכן דעם תענית פריערט איז ווייל שבת קען מען נישט פאסטן, און מען מאכט עס נישט פרייטאג איז נאר מצד א סיבה צדדית, ווייל מ'איז נישט קובע תענית לכתחילה ביום ו', ערב שבת קודש ווי געזאגט פריערט. אבער נאכדעם ווי דער תענית איז נקבע געווארן ליום ה', איז דאס נישט קיין ענין פון תשלומין, נאר ס'ווערט אז יום ה' איז' געווארן דער זמן פון דעם חיוב. דאנערשטאג איז געווארן די חיוב פון תענית בכורות, כידוע מעין דוגמא, דער רבי ברענגט א דוגמא, א געשמאקע דוגמא צו פארשטיין דעם חילוק פון ביידע אופנים, צו דעם פון מדיני סוכה, מיר געפינען אין מיר געפינען אין הלכות סוכה די צוויי דעות ביי נסרים שיש בהם ארבעה, א מענטש וואס האט געהאט נסרים, האט געהאט אזעלכע העלצער וואס האט געוואלט דעקן מיט דעם די סוכה, און זיי האבן געהאט פיר טפחים, און ער האט געגיין און הפכן על צידיהן, ער האט עס איבערגעדרייט און לייגן אויף די סוכה אויפן פארקערטן זייט, דאס איז געווען אזא סארט אזעלכע סארט העלצער, וואס האבן געהאט פון איין זייט האבן זיי געהאט פיר טפחים, פון צווייטן זייט האבן זיי געהאט נאר דריי טפחים, איז אויב ער האט עס מהפך געווען האט עס אוועק געלייגט אויף דעם וועג ווי ס'איז נאר דריי טפחים, איז דאך עס כשר פאר די סוכה, וויבאלד אז וואס איז וואס איז פחות מגימל, וואס לויט איין מאן דאמר איז די סכך כשר. וויבאלד אז ער האט געדעקט די סוכה ווער ס'וועט אריין קומען וועט זעהן אז ס'איז געדעקט מיט מיט פלאפונים ווי מ'רופט דאס אין ארץ ישראל אז ס'איז געדעקט מיט מיט אזעלכע שטיקלעך האלץ וואס ס'האט נאר ווייניגער ווי דריי טפחים אבער דער צווייטער מאן דאמר זאגט אבער פסולה אפילו ער האט געדעקט מיט די וועג פון די דריי איז דאס אויכעט פסול. ווייל כאטש אז הפכן על צידיהן, וויבאלד אבער אז יש שם פסול עליהם, די שטיקלעך האלץ האבן דאך א פסול, אויב ער זאל עס לייגן אויף די זייט וואס ס'האט פֿיר איז דאך עס פסול, ווערט די גאנצע שטיקלעך האלץ די פלאפונים ווערן א גדר פון פסול, ווי ער זאגט דעם לשון יש שם פסול עליהם, מצד דאס, מצד דעם וואס יש בהם ארבעה, פון איין זייט האבן זיי דאך פֿיר טפחים, און ער זאגט דארטן דעם לשון נעשו כשפודין של מתכות, ס'ווערט אזוי ווי ער וואלט גענומען און געלייגט אפילו דינע דינע שטיקלעך פון מתכות, וואס איז דאך זיכער פסול אלעמאל, וואס זענען פסול לסכך בכל ענין, ווייל מ'קען דאך נישט דעקן קיין סוכה מיט קיין מיט קיין מתכות, ס'דארף זיין דווקא פון האלץ. און לויט דער צווייטער דעה, לויט דער צווייטער, איז ממילא איז דא אויך די זעלבע זאך, וויבאלד אז ס'איז אריבער געגיין, איך זאג אז דער תענית איז אריבער געגיין פון שבת אויף דאנערשטיג איז דער קביעות איז יעצט דאנערשטיג, ממילא וואס וועט אויסקומען אזוי ווי ביי די העלצער צו דעקן די סוכה, ס'איז געווארן אויף דעם א שם פסול, וואס וועט זיין די וואס קומט אויס די סברה לויט דעם אויב איינער האט פארגעסן פאסטן דאנערשטיג, און לויט דער צווייטער הסברה אויב מ'האט נישט געפאסט מאיזה סיבה שתהיה ביום ה' דארף מען עס נישט משלים זיין ביום ו' פארוואס וויבאלד אז זמן החיוב איז שוין אריבער דער חיוב איז געווען אויף דאנערשטיג האסט דאנערשטיג נישט געפאסט קענסטו נישט משלים זיין פרייטאג דעם תענית. דער רבי ברענגט אראפ אין הערה עין, מכיון שיש אומרים, וויבאלד אז ס'קען, ס'דאך דא אזעלכע, נאך צולייגן נאך געשמאק, אז ס'דאך דא אזעלכע וואס האלטן, דערהאלט, אין שולחן ערוך ברענגט זיך אראפ סימן סימן תוף עיין, דבקביעות זו אין מתענין כלל, אז ס'קומט אויס אזא קביעות פאסט מען אינגאנצן נישט, און ממילא דארף מען דאך נישט משלים זיין לאחר זמנו, אז ס'געווען דאנערשטאג האט ער פארגעסן דארף ער פרייטאג זיכער נישט משלים זיין.

וויבאלד אז מען קען דאך נישט פאסטן שבת וואס איז ערב פורים, פאסט מען דאנערשטאג. איז אם חל בו ביום ה' ברית מילה, ווי דער דין אז ס'איז געווען אין דאנערשטאג אינעם טאג פון תענית אסתר איז געווען א ברית, פסק'נט דער רמא, מותר לאכול על המילה, ולמחר ביום ו' יתענו האוכלים. די רמא פסקנט לכתחילה אז מען קען עסן ביים ברית און די אלע וואס האבן געגעסן ביים ברית זאלן פרייטאג פאסטן אנשטאטס דאנערשטאג. וואס זע איך פון דעם? זע איך דאך פון דעם א קלארן ענטפער אויף דעם וואס מען האט געפרעגט פריערט, לויט די צוויי וועגן ווי מען קען אויסטייטשן דעם התענית מוקדם, וואס פון דעם איז קלאר אז דערמיט וואס תענית אסתר איז געווארן נדחה און נקבע געווארן צו יום ה', דאס וואס דער תענית אסתר איז געווארן אפגעשטופט אויף יום ה', הייסט דאס נישט אז דער טאג איז געווארן דער זמן החיוב, ס'מיינט נישט אז דאנערשטאג איז געווארן דער זמן החיוב, דאנערשטאג איז נאר א ענין פון תשלומין, ס'איז בלויז תשלומין ליום השבת, וויבאלד אז שבת איז דאך דער ענין פון י"ג, י"ג דארף מען פאסטן און שבת קען מען נישט פאסטן, האט מען געזאגט אז מ'דארף פאסטן דאנערשטאג, נאר ס'איז בלויז א תשלומין ליום השבת, און דעריבער קען מען עס משלים זיין ביום ו', דערפאר איז זייער פארשטאנדיג אז מ'קען דאס משלים זיין ביום ו'. און לפי זה איז לויט ווי איך זע ווי די רמא פסק'נט אז מען קען עסן דאנערשטאג און מען דארף פאסטן פרייטאג, זע איך דאך אז ס'איז נישט געווארן דער עיקר תענית דאנערשטאג ווי געזאגט פריערט, אויב דער עיקר תענית איז געווארן, די קביעות איז געווארן דאנערשטאג, איז נישט שייך פרייטאג צו תשלומין, און די רמא פסק'נט אז ס'יא, זע איך אז די רמא האלט אז דער גאנצער ענין פון וואס איז געווארן דער פאסט דאנערשטאג, איז נאר א ענין פון תשלומין אויף שבת, ממילא דארף מען פאסטן פרייטאג, אויב ער האט נישט געפאסט, וואס קומט אויס לפי זה, אז אזוי איז דאס אויך בענינינו בנוגע צו תענית בכורות, אז אויב ער האט נישט געפאסט דאנערשטאג, איז דאס א ענין פון תשלומין, ממילא דארף ער פאסטן פרייטאג, און ווי געזאגט פריער, פרייטאג מאכט מען דאך נישט קיין תענית, איז דאס נאר לכתחילה און דא איז דאך בדיעבד וויבאלד אז ער האט פארגעסן, און די צווייטע זאך איז, ס'רעדט זיך דאך נאר. ס'רעדט זיך דאך נאר וועגן א יחיד נישט וועגן א רבים, רבים מאכן נישט קיין תענית פרייטאג. זאגט דער רבי, לכאורה איז זייער פארשטאנדיג פון די אפלערנען פון תענית אסתר, זאגט דער רבי אבער יש ראיה אז דער חיוב התענית פון תענית בכורות איז איבערגעטראגן געווארן אויף יום ה', נישט אזוי ווי ביי תענית אסתר, נאר ס'איז געווארן אז יום ה' איז די קביעות, ממילא אויב יום ה' איז די קביעות און ער האט פארגעסן צו פאסטן, איז נישטא וואס צו פאסטן פרייטאג ווייל ס'איז נישט קיין ענין פון תשלומין, אויב ס'איז א ענין פון תשלומין פאר שבת, ער האט פארגעסן דאנערשטאג קען ער יא פאסטן פרייטאג, אויב ס'איז געווארן קביעות אויף דאנערשטאג איז נישטא קיין תענית אויף פרייטאג. וואס די חילוק פון תענית אסתר ביז דעם ענין פון תענית בכורות, וועט די רבי מסביר זיין. איז נתפשט המנהג אז אנשטאט צו פאסטן ערב פסח זענען די בכורות זענען די בכורות משתתף דעם טאג אין א סיום מסכתא און ס'ווערט א סעודת מצוה, ממילא ווערט דער תענית נפקע, דער תענית ווערט אויס און אויב ערב פסח איז חל בשבת איז מנהג ישראל אז מען מאכט דעם סיום ביום ה', אויב ס'קומט אויס אזוי ווי דעם יאר אז שבת איז ערב פסח איז די בכורות דארפן פאסטן דאנערשטיג, און ווען דער מנהג ישראל אז ווען מאכט מען דעם סיום, מען מאכט דעם סיום אויכעט דאנערשטיג. דער רבי לייגט צו אין די הערה זייער געשמאק ווייל על פי זה וועט ווערן מתורץ אויכעט וואס דער תענית ווערט נפקע פון דעם סיום נישט נאר ס'ווערט אפגעשטופט ווייל אויב ס'וואלט געווארן נאר אפגעשטופט וואלט דאך געווען א אנדער דין ווייל א רעגעלער תענית ווען מ'פאסט און האט פארגעסן האט עפעס געגעסן דארף ער ממשיך זיין פאסטן מה שאין כן דא איז ער מותר לאכול כל היום ווייל ער האט מוציא געווען ער האט מפקיע געווען דעם גאנצן תענית מיט דעם סיום און מיט דעם ענין פון די סעודת מצוה און דער רבי ברענגט אראפ פון שלחן ערוך, אף דמי ששכח ואכל בתענית ציבור משלים התענית, אבער דא איז נישט אזוי. זאגט דער רבי איז בשלמא אויב דער יום ה' איז געווארן דער זמן התענית, אויב איך זאג אז דער יום ה' איז געווארן דער זמן התענית, עס איז נישט קיין תשלומין, איז מובן אז די השתתפות אינעם סיום ביום ה' איז מבטל דעם חיוב התענית פון דעם טאג. און נאך דעם יום ה' איז שוין נישטא קיין חיוב תענית, דערפאר איז פארשטאנדיג אז ער קען מאכן, ער מאכט דעם סיום דווקא דאנערשטאג און מען קען עסן און מער איז נישטא קיין ענין פון חיוב התענית. אויב אבער איך וועל זאגן אז דער יום ה' איז א זמן תשלומין צום חיוב פון נאכדעם, ס'איז נאר א תשלום פאר שבת ווייל שבת קען מען נישט פאסטן, ס'א תשלום פון ערב פסח וואס קומט אויס בשבת, ווי קען דער סיום ביום ה' מבטל זיין א חיוב תענית וואס איז אין אן אנדער טאג פון ערב פסח וואס איז שבת? במילא ווי קען זיין אז ער האט עס געמאכט א סיום דאנערשטאג, איז ממילא דאנערשטאג האסטו טאקע נישט געפאסט, אבער לכאורה עס דארף מען פאסטן, עס דארף מען פאסטן פרייטאג, דו קענסט נישט מבטל זיין מיט א סיום וואס דו האסט געמאכט דעם ענין פונעם חיוב פון ערב פסח שבת, במילא וואס דארף זיין דער סוף, אז יתענה ביום ו', אדער מאכן נאך א סיום ביום ו'? לכאורה יש לדחות זעהט מען דאך פון דא אז וויבאלד אז דער מנהג איז אז מען מאכט דאס אויף אזא סארט אופן, זע איך אז דא איז דאס געווארן אין א ענין פון קביעות און מען מאכט דעם ענין אז דער קביעות איז יום ה' און דערפאר אז מען מאכט א סיום ווערט אינגאנצן פטור און מען דארף נישט מאכן פרייטאג נאך א תענית. זאגט דער רבי אין אות ג לכאורה יש לדחות, מען קען עס אפשטופן. דעם סברה, לויט ווי עס זאגן געוויסע אחרונים, דער רבי ברענגט אראפ פון שו"ת ערוגת הבושם אין אורח חיים, אז דער אויפטו פונעם סיום בערב פסח איז נישט נאר אין דעם וואס ער גיבט א היתר אכילה, ס'איז נישט נאר וואס ער גיבט א היתר אכילה דורך דעם וואס מ'מאכט דעם סיום, נאר אויך אז דער סיום איז במקום התענית. ס'איז נישט ער גיט דיר א היתר אויף צו עסן, נאר ס'איז מפקיע דעם תענית, איז במקום התענית. דער טעם פון תענית בכורות איז צו מאכן א זכר לנס שניצולו ממכת בכורות, א לשון פון טור אורח חיים, ער זאגט אז ס'איז זכר לנס שניצולו ממכת בכורות, און א סיום מסכתא וסעודת מצוה איז דאס גופא א זכר לנס, אז איך גיי איך שטעל זיך אוועק און איך מאך א סיום אויף א מסכתא און איך מאך א סעודת מצוה איז דאס אליין ווערט דער זכר און ממילא איז דאס מפקיע על פי זה איז מספיק דער סיום פון יום ה' אפילו אויב מען זאל אננעמען אז דער חיוב התענית דאן איז בלויז תשלומין לערב פסח ווייל מיטן סיום האט מען יוצא געווען דער חיוב צו מאכן א זכר לנס כו' ממילא אפילו ער זיך זאל אננעמען אז דער סיום פון יום ה' אז אפילו אויב מען זאל אננעמען אז דער חיוב התענית דאן איז נאר תשלומים פאר שבת, און ווי געפרעגט פריער לכאורה ווי קען מען ווי קען מען פטר'ן מיט מאכן א סיום דאנערשטאג האט געדארפט מאכן א סיום פרייטאג אויכעט, זאגט דער רבי ניין, ווייל לויט דעם לויט דעם ווי די אחרונים טייטשן אז דער אז דער סיום וואס מען מאכט דאנערשטאג איז מפקיע דעם גאנצן תענית ווייל דער סיום און דער ענין פון סעודת מצוה איז במקום אויף דעם זכר וואס מען מאכט מיטן תענית מיט דעם תענית וואס זענען געראטעוועט געווארן די בכורים פון די אידן, אבער דאס איז נישט אויסגעהאלטן זאגט דער רבי, דאס איז אויך נישט אויסגעהאלטן, ווארום אדרבה, לויט דער סברה אז דער סיום גופא טוט אויף דעם זכר לנס כו', לויט די אחרונים אז דאס טוט אויף דעם נס, אז דאס טוט אויף דעם זכר לנס, וואלט געדארפט אויסקומען אז מען זאל מאכן א סיום אויך אין טאג פון שבת ערב פסח. פאסטן קען מען נישט, אבער א סיום שבת קען מען דאך מאכן, ווארום וויבאלד מען קען דעם זכר לנס מאכן אין דעם טאג אין וועלכן ער איז לכתחילה נקבע געווארן, ווייל ס'איז בסמיכות צום זמן ווען דער נס האט פאסירט, יא, פארוואס זאל מען יוצא זיין מיט דעם וואס מען האט דעם זכר געמאכט מיט צוויי טעג אדער א טאג פריער? מילא איך זאג וועגן א תענית קען איך עס נישט מאכן, מוז מען עס מאכן דאנערשטאג, פרייטאג קען מען נישט מאכן קיין תענית ציבור מאך איך עס דאנערשטאג, אבער אויב איך זאג אז מיט א סיום קען א סיום איז די זעלבע זאך און ס'נעמט אראפ דאס מפקיע דעם ענין פון תענית, פארוואס זאל עס מפקיע זיין אויף צוויי טעג פריער, מאך שבת דעם אויכעט א סיום, א סיום קען מען דאך מאכן. דאס וואס מען דארף איבערהויפט מאכן א סיום ביום ה' און נישט יוצא זיין מיט מאכן א סיום ביום שבת ערב פסח לכאורה פארוואס זאל מען נישט מאכן לכתחילה א סיום אין שבת ערב פסח קען מען פארענטפערן וויבאלד ביום ה' איז פאראן א חיוב תענית, קען מען דעם חיוב תענית נישט פארבייטן דורך א סיום אין זכר לנס א טאג אדער צוויי טעג שפעטער. די חכמים האבן מתקן געווען אז מ'דארף פאסטן דאנערשטאג, ממילא קענסט נישט בייטן און זאגן אז כ'וועל מאכן שבת א סיום און כ'וועל נישט דארפן פאסטן דאנערשטאג, ס'קען נישט זיין אזא זאך.

מה שאין כן, אויף צו מהדר זיין אין די מצוות, מאך דאנערשטאג א סיום און פאסט נישט, דערנאך מאך שבת נאך א סיום. און פון דעם וואס מיר געפינען נישט אז עס זאל זיין א מנהג צו מאכן א סיום אויך ביום השבת על כל פנים, מיר געפינען נישט אין קיין ארט אז מענטשן זאלן מאכן א סיום אויכעט שבת וועגן דעם ענין פון זכר זכר ל ווי דער לשון איז זכר לנס שניצולו ממכת בכורות ביום השבת על כל פנים איז מוכח כנזכר לעיל אז אין דעם טאג און אויך ביום ו' בלייבט נישט מער קיין חיוב תענית און מאכן א זכר לנס ווייל ער איז נפקע געווארן און זיך איבערגעטראגן ליום ה'. אויב ער וואלט געזאגט אז ס'איז א ענין פון תשלומין, איז קען טאקע זיין אז מ'מאכט א סיום אדער מ'פאסט דאנערשטאג אדער מ'מאכט א סיום דאנערשטאג. אבער פון דעסטוועגן וואלט ער געדארפט מאכן פרייטאג אדער שבת אויכעט א סיום, וויבאלד אז מען זעט אז קיינער מאכט נישט קיין סיום נישט פרייטאג און נישט שבת, איז א ראיה אז דער גאנצער תענית איז איבערגעפירט געווארן צו דאנערשטאג ס'איז נישט קיין תשלומין, מיט דעם וואס דו האסט געמאכט א סיום דאנערשטאג איז געענדיגט, ס'איז נישטא מער קיין חיוב פרייטאג און שבת, ס'איז נישטא מער קיין חיוב פון תענית בכורות, האסטו געענדיגט מיט דעם, קומט אויס אז דער רבי זאגט אז לויט די סברה קומט אויס אז ס'איז פארקערט ווי דעם ענין פון תענית אסתר, ביי תענית אסתר לויט ווי דער רמ"א זאגט אז מען קען עסן דעם טאג פון איין דאנערשטאג אין דעם תענית אסתר קען מען עסן ביי א ברית און מען צאלט אפ פרייטאג זעה איך אז ס'א ענין פון תשלומין, מה שאין כן לויט ווי דער רבי האט ערשט מסביר געווען, קומט אויס אז ביי תענית בכורות איז לכתחילה איבערגעזעצט געווארן דער ענין פון דעם תענית פון שבת ערב פסח צו דאנערשטאג און דערפאר דארף מען נישט מאכן גארנישט נישט פרייטאג און נישט שבת.

ס'דא חילוקים, ס'דא חילוקים פון תקנות דרבנן, ס'מוז נישט זיין אז ביי אלע תעניתים וואס ווערט אפגעשטופט האט דעם זעלבן דין. פשיטא אז ס'איז נישט קיין הכרח אז איין תקנה דרבנן איז פונקט אין איר אופן ופרטים צו א צווייטע, ממילא מוז איך נישט זאגן אז ס'מוז זיין, מוז איך נישט ברענגען קיין ראיה פון תענית אסתר, ווייל תענית אסתר קען זיין איז א ענין פון תשלומין, דערפאר קען מען עסן דאנערשטאג און מ'דארף פאסטן פרייטאג, מה שאין כן ביי דעם ענין פון תענית בכורות ווי דער רבי איז מכריח און מוכיח אז ס'מוז זיין אז דארטן בלייבט דא א סטערי און אז די קביעות איז אריבערגעגאנגען אויף דאנערשטאג, דערפאר אויב ער וויל פטר'ן זיך פון דעם תענית מאכט ער א סיום דאנערשטאג און ס'איז נישטא קיין חיוב אויף פרייטאג אדער שבת, און אויב ער האט פארגעסן פאסטן דאנערשטאג דארף ער נישט פאסטן נישט פרייטאג און גארנישט טון. בפרט בענינינו, דער רבי זאגט, דער רבי לייגט צו נאך מער, בפרט בענינינו, וואס מען רעדט דאך וועגן א ענין אז ס'איז אנדערש אבער ס'איז אנדערש דער תענית פון בכורות ווי תענית אסתר, איז דא א טעם לחלק צווישן תענית אסתר און תענית בכורות, ס'איז דא א געוואלדיגער חילוק וואס איך קען, איך האב א געשמאקע סברה צו מאכן א חילוק פון תענית אסתר און זאגן אז תענית אסתר איז תשלומין, און זאגן אז תענית בכורות איז א ענין פון אריבערגעגאנגען א נייע קביעות פון דעם תענית פון שבת אויף דאנערשטאג וואס איז נישטא קיין תשלומין אויף דעם. וואס איז די ראיה? זאגט דער רבי זייער געשמאק, תענית אסתר איז נקבע געווארן בזמנו בי"ג אדר, לכתחילה איז געמאכט געווארן דער תענית פון אסתר י"ג אדר, פארוואס? ווייל אין דעם טאג איז נקהלו לעמוד על נפשם, אזוי שטייט קלאר. ממילא וויבאלד עס איז געווען י"ג און הדחייה ווען ס'קומט אויס בשבת ליום ה' איז א חידוש והוספה אויף עיקר התקנה תשלומין וויבאלד אז די תענית איז לכתחילה געמאכט געווארן אויף י"ג וואס טו איך אז ס'קומט אויס י"ג שבת און מ'קען נישט פאסטן בין איך עס מקדים איך מאך א תשלומין אין דאנערשטאג ווייל פרייטאג קען מען נישט שבת קען מען נישט מאך איך עס אויף דאנערשטאג איז דערפאר איז ביי תענית אסתר, רוף איך עס אן תשלומין, ווייל מ'האט עס גענומען פון פון י ג און אריבערגעפירט צו דאנערשטאג, ווייל ס'איז שבת. מה שאין כן תענית בכורות איז אינגאנצן אנדערש. איז עיקר עיקר התקנה איז עיקר התקנה תענית דחוי, ווארום זמנו איז ט ו ניסן, זמן דמכת בכורות, נאר מ'איז עס דוחה און מקדים בי ד משום דאי אפשר ביום טוב, געוואלדיג! וויבאלד אז דער גאנצער ענין פון תענית בכורות האט דאך געדארפט זיין ט ו, ווייל די בכורות זענען דאך געהרגעט געווארן די נאכט פון פסח, נאך וואס מ'מאכט דעם קרבן פסח און מ'האט געלייגט די בלוט אויף די טירן, איז ממילא קומט דאך אויס אז לכתחילה איז דער תענית איז שוין א מוקדם אויף י ד, ווייל ט ו קען מען נישט פאסטן, ס'איז פסח, ווי קען מען פאסטן ט ו? וויבאלד אז דאס איז דאך שוין אן ענין פון א, ער איז דאך שוין דחוי פון פריערט, נאר מ'איז אים דוחה און מקדים בי ד, ווייל משום דאי אפשר ביום טוב, איז דער זעלבער עיקר התקנה ביי דער דחיה מצד אי אפשר בשבת, שם דחי' אחד הוא. עס קומט אויס אז ס'איז די זעלבע זאך, וויבאלד אז מ'האט געמאכט אז דער קביעות פון דעם תענית איז נישט אין דעם טאג וואס מ'דארף ט ו, נאר ס'איז אין י ד, איז אז ס'קומט אויס שבת י ד בין איך אים מעביר אויף דאנערשטאג, און ס'ווערט דער עיקר תענית ווערט אויף דאנערשטאג, און ס'איז נישט קיין ענין פון תשלומין. אות ד', בהסברת הגדר פון דחיית התענית איז אויך תלוי א נפקא מינה להלכה, דעם גדר פון אפשטופן דעם תענית פון שבת אויף דאנערשטיג איז תלוי אין דעם און ס'דא א נפקא מינה להלכה, בקטן שהגדיל בערב פסח שחל בשבת, א קינד וואס ער געווארן ער ווערט בר מצוה דעם קומענדיגן שבת, שבת ווען שבת ווען ערב פסח איז בשבת. דער מנהג איז דאך אז דער אב פאסט במקום בנו בכורו הקטן, ברענגט זיך אראפ אין רמא און דער אלטער רבי אין שולחן ערוך אז אויב איינער האט א זון וואס איז א בכור איז דער טאטע דארף פאסטן פאר אים, איז אויב בנו בכורו איז געווארן א גדול בערב פסח שחל בשבת, ער ווערט א גדול שבת, צו דארף דער פאטער פאסטן ביום ה' אדער נישט, וואס טוט מען דא? וואס איז די שאלה? די שאלה איז לויט דעם פריערדיגע קביעות צו ס'איז תשלומין, צו דער תענית איז אריבערגעפירט געווארן אויף דאנערשטאג און דאס איז דער טאג פון דעם תענית און ס'איז נישטא קיין תשלומין. אויב מ'זאל אננעמען אז יום ה' איז געווארן דער זמן החיוב, און ביום ה' י ב ניסן איז דער בן נאך א קטן, דארף זיין פאטער פאסטן, אויב איך זאג אז ס'איז אריבערגענומען געווארן דער תענית צו דאנערשטאג, און דאנערשטאג איז געווארן דער טאג פון וואס מ'דארף פאסטן, וואס איז דאנערשטאג? דאנערשטאג איז י ב, מיינט נאך צוויי טעג פאר די בר מצוה, אויב עס צוויי טעג פאר די בר מצוה און דאנערשטאג איז דער חיוב פון דעם תענית, ווייל דער טאג ווערט דער ענין פון תענית, און ווי געזאגט פריער ס'איז נישטא קיין תשלומין צו דעם, ממילא קען דער טאטע פאסטן, ער פאסט פאר א קינד וואס איז נאך פאר בר מצוה. אויב אבער דער חיוב בלייבט אויף יום י ד ניסן בשבת, דער חיוב בלייבט אויף שבת, און דאס וואס מען פאסט ביום ה' ווייל מען קען נישט פאסטן שבת, איז נאר בגדר תשלומין לשבת, יעמאלט דארף מען אויסקומען אז דער אב טוט גארנישט אויף מיט זיין פאסטן ביום ה' בשביל בנו, ער קען פאסטן דאנערשטאג פאר דעם זון אבער ער טוט גארנישט אויף, ווייל אין דעם זמן החיוב שבת י ד ניסן איז דער בן א גדול, וועמען דער אב קען נישט מוציא זיין מיט א תענית וממילא איז נישט שייך קיין תשלומין, וויבאלד אז איך זאג אז ס'איז נאר א ענין פון תשלומין אויף שבת, איז דאנערשטאג איז נאר א תשלומין אויף שבת, ווי קען דער טאטע פאסטן פארן זוהן פאר שבת, וואס שבת העט ער שוין זיין בר מצוה, און דעם טאג וואס ער ווערט בר מצוה דארף שוין דער טאטע נישט פאסטן פאר אים. עט אויסקומען דא זייער א אינטערעסאנטע זאך, ועל פי זה קומט אויס אז ס'איז דא א יתרון ווען מ'נעמט אן אז דער זמן התענית איז איבערגעשטעלט געווארן אויף יום ה', ס'איז דא א געוואלדיגע מ א, ס'איז דא א געוואלדיגער יתרון אין דעם, אויב ס'איז איבערגעשטעלט געווארן אינגאנצן אויף יום ה', איז י ב איז ער נאך א קטן, וועט דער טאטע פאסטן פאר אים, מה שאין כן אויב איך העל אננעמען אז דאס איז א ענין פון תשלומין, וועט זיך אויסשטעלן דא זייער א אינטערעסאנטע זאך, אויב עס איז בגדר תשלומין, דארף אויסקומען אז א בכור קטן שהגדיל בערב פסח שחל בשבת איז יוצא מן הכלל פונעם גאנצן ענין פון תענית בכורות. עס וועט נישט זיין אויף אים אין גאנצן קיין ענין פון בכורות אויב כ'זאגן אז ס'איז תשלומין. פארוואס וועט עס זיין? ווייל זיין פאטער קען דאך אים נישט מוציא זיין כנזכר לעיל, ווייל אויב ס'איז תשלומין פאר שבת קען דער טאטע נישט פאסטן פאר אים דאנערשטאג פאר שבת ווייל שבת איז ער שוין א גדול. און אויב ער אליין זאל פאסטן ביום ה' זאל ער אליין פאסטן דאנערשטיג בעת ער איז נאך א קטן זאל ער פאסטן יעמאלט איז דאך א שקלא וטריא דא א גאנצע שקלא וטריא צי א מצוה וואס א קטן טוט בתור חינוך קען מוציא זיין דעם חיוב מצוה אלס אלס גדול איז דא א גאנצע שקלא וטריא אויב א מצוה וואס א קטן טוט אלס חינוך ער נאך נישט מחויב במצוות צו עס קען אים מוציא זיין דעם חיוב מצוה ווען ער עט זיין א גדול בנידון דידן דעם חיוב פון יום שבת ערב פסח בנוגע צו ער קען דאנערשטיג פאסטן פאר שבת וואס יעמאלט עט ער ווערן בר מצוה קומט אויס אז לכאורה עט נישט זיין פאר אים קיין ענין פון תענית אין אין די קביעות אויב ער ווערט בר מצוה אין אזא קביעות שבת איז נישט דער טאטע קען פאסטן פאר אים און ער אליין איז א חקירה צו ער קען פאסטן צו נישט. אות ה' אבער יש לומר אז אפילו אם תמצא לומר אז די דחיית התענית איז תשלומין צו ערב פסח, וועט נישט פעלן דער ענין התענית ביי א בכור קטן שהגדיל ביום י ד ניסן שחל בשבת. דער רבי גייט מחדש זיין דא אז אפילו מיר וועלן זאגן אז ס'איז א ענין פון תשלומין, איז לכאורה דאך ערשט געזאגט אז ס'קומט אויס אז דער טאטע קען נישט פאסטן פאר אים און ער קען נישט פאסטן, זאגט דער רבי וועט מחדש זיין אז ס'וועט נישט פעלן דערין א תענית ביי דעם בחור וואס ער ווערט שבת בר מצוה, איז וועט וועט נישט זיין קיין פראבלעם און ער אליין וועט קענען פאסטן דאנערשטאג, דער רבי גייט עס מחדש זיין די הסברה בזה ובהקדים, מ'וועט מקדים זיין קודם אין א צווייטן ארט אין דעם ענין פון מגילה און נאכדעם וועט מען פארשטיין וועגן דעם ענין פון תענית בכורות. כנזכר לעיל, ווען פורים איז חל ביום א' ווערט תענית אסתר נדחה ליום ה', און דארט איז דאך בלויז א גדר תשלומין כנל סעיף ב', זיכער, מען האט געזאגט זיכער, לויט דעם רמא, ווי דער רמא זאגט אז מען קען עסן אויפן ברית און מארגן וועט מען פאסטן נאכאמאל, איז זעט מען אז ווען דער תענית אסתר איז אפגעשטופט אויף דאנערשטאג איז דאס א ענין פון תשלומין פאר דעם תענית פון שבת, איז א שאלה, ווערט דא נאך א שאלה, קטן שהגדיל בי' ג' אדר. אין א קביעות ווען פורים איז חל ביום א', ווי וועט ער קענען יוצא זיין דעם חיוב להתענות בתענית אסתר, ווייל כנזכר לעיל איז דא א שקלא וטריא צי מיט זיין פאסטן בקטנותו י' א' אדר אלס חינוך קען ער יוצא זיין דעם חיוב בגדלותו י' ג' אדר, אויב איך וועל זאגן אז ס'קומט אויס זיין בר מצוה איז איז י' ג' אדר שבת, יא אין א קביעות ווען פורים קומט אויס זונטאג איז דאך שבת דארף זיין דער תענית און מען שטופט עס אפ אויף דאנערשטאג, וואס וועט זיין יעמאלט דער דין ביי אים אויך? אזוי ווי ביי תענית בכורות וועט זיין די זעלבע שאלה וועגן תענית אסתר ביי דעם קינד וואס טוט מען דאנערשטאג וויבאלד אויב ס'איז א גדר, דא איז דאך זיכער אז ס'איז א גדר פון תשלומין איז וואס וועט זיין דא? ווען נישטא דער חיוב פון א טאטע צו פאסטן פאר איהם, איז די שאלה ווי געזאגט פריערט ביי דעם ביי דעם קינד ביי פסח אז ער אליין זאל פאסטן ביי תענית בכורות ווערט א שקלא וטריא צו ער קען פאסטן דאנערשטאג פאר דעם תענית פון שבת, איז די זעלבע שאלה ווי ביי תענית בכורות איז דא די שאלה ביי תענית אסתר אויף א קטן שהגדיל ביום י ג וואס וועט זיין אין דעם קביעות פון שבת, און די זעלבע שאלה איז נישט נאר דא נאר ביי אלע עניינים וועלכע מען זאגט מקדימין ולא מאחרין. ווי די גמרא זאגט אין מגילה, אויב מען וועט זאגן אז עס איז תשלומין, אין פאל ווען א קטן איז געווארן בר מצוה ביום החיוב, ווי קען ער יוצא זיין די חיובים אלס גדול? אויב דער קטן איז געווארן א בר מצוה ביום החיוב, אין י' ג' איז ער געווארן בר מצוה, די זעלבע זאך איז דא אין נאך אסאך אנדערע זאכן, ווי וואס וועט ער יעמאלט טון, צו ער וועט קענען פאסטן דאנערשטאג צו נישט? ולדוגמא. אין א קביעות ווי היינטיגן יאר ווען פורים פון א דוגמא ווי נאך א זאך וואס עס קען טרעפן אזא זאך אין א קביעות ווי היינטיגן יאר ביז יעצט האט מען גערעדט וועגן א קביעות אז פורים קומט אויס זונטיג און דער תענית איז שבת יעצט וועט מען רעדן ווי די קביעות פון היינטיג יאר וועגן תענית בכורות און מ'וועט רעדן וועגן פורים און פון פורים וועט דער רבי אפלערנען אויך אויף דעם ענין פון בכורות און ס'וועט אויסקומען א נייער חידוש וואס וואס ס'טוט זיך דא וועגן דעם ענין פון דעם תענית און דעם ענין פון ליינען די מגילה ווי ס'קען זיין לדוגמא, אין א קביעות ווי היינטיגן יאר, ווען פורים פון ערים מוקפות חומה ט ו אדר איז חל בשבת, איז מען דארט מקדים קריאת המגילה לי ד אדר, איז געווען א פורים המשולש, און שבת איז געווען פורים, פרייטאג איז געווען פורים אין די פרזות, און שבת איז געווען פורים אין די מוקפות אין ירושלים איז געווען שבת איז געווען פורים, ווען לייענט מען די מגילה? לייענט מען די מגילה פרייטאג אין י ד אדר, איז אויב דאס איז תשלומין צום חיוב פון ט ו אדר בשבת, איז וואס דארף טון א קטן שיגדיל ביום ט ו אדר? וואס צו טון א קינד וואס ער ווערט בר מצוה שבת, ער איז געווארן בר מצוה שבת פורים, שבת ט ו איז אין ירושלים פורים, מען לייענט דאך די מגילה פרייטאג, וואס דארף ער טון יעמאלט מיט די מגילה? ויש לומר בזה אות ו, ויש לומר בזה, על דרך ווי מען מוז דאך זאגן בכלל אז א קטן, ועל דרך זה ויתירה מזה, איינער וואס גרייט זיך צו מגייר זיין, ס'איז א, ס'איז א, מיר האבן א הכרח, ס'איז א זאך וואס מען מוז דאך זאגן, איז מען, אז ער איז מחויב צו לערנען די הלכות המצוות פון תפילין און קרישמע וכיוצא בזה, וועלכע ער וועט ווערן, וועלכע ער וועט מוזן מקיים זיין תיכף ווי ער ווערט א גדול, ס'איז דא א חיוב אויף א קינד און אויף איינער וואס קומט זיך מגייר זיין, וואס הגם אז א גר טאר דאך נישט לערנען, עכו ם איז דאך אסור ללמוד תורה, איז דא אבער א הלכה אז ער דארף לערנען די הלכות וואס ער דארף מקיים זיין גלייך וועט זיך מגייר זיין, די זעלבע זאך א קינד אויכעט, פארוואס דארף ער עס טון? ווארום אויב ער וועט עס אפלייגן ביז ווען ער ביז ער וועט ווערן א בן י ג שנה ויום אחד, וועט ער דאן נישט וויסן ווי צו מקיים זיין די מצוות? אז ער וועט נישט וויסן ווי צו מקיים זיין די מצוות, וואס טוט מען? מוז ער לערנען פריער. דאס הייסט, עס איז דא אויף אים א חיוב, זייענדיג א קטן, זיך צוגרייטן אויף צו קענען מקיים זיין זיינע חיובים ווען ער וועט ווערן א גדול. על דרך מכשירי מצוה, ס'איז דא א ענין פון מכשירי מצוה, וואס איז נישט די מצוה אליין ס'איז נאר מכשירי מצוה, פון דעסטוועגן זעהן מיר דאך און דער רבי ברענגט אראפ די הערה להאיר מדעת רבי אליעזר אין גמרא אין שבת, דגם מכשירי מצוה דוחין את השבת, דאס הייסט אז מכשירי מצוה איז זייער א וויכטיגע זאך, איז דער קינד איז מחויב צו לערנען די הלכות פון תפילין און קרישמע און נאך אזעלכע זאכן וואס די נאכט און אינדערפרי ווען ער ווערט בר מצוה דארף ער גלייך וויסן די נאכט די ערשטע מצוה וואס ער טוט מדאורייתא איז לייענען קרישמע די נאכט פון די בר מצוה, ווי וועט ער וויסן, ממילא מוז ער לערנען פריערט, איז ממילא על דרך זה יש לומר בנידון דידן קען מען זאגן דא אויך די זעלבע זאך, דער רבי וועט עס אפלערנען דא אויף מגילה וועגן א קינד, דאן וועט מען לערנען וועגן א תענית אויכעט וועגן דעם ענין, ביידע זיינען וועגן דעם ענין אז אז איינער איז געווארן בר מצוה, ביום שבת וואס דאס קומט אויס שבת ערב פסח, וואס עט זיין מיטן תענית, און די זעלבע זאך אויכעט וועגן קריאת וועגן מגילה וואס עט ער טון אויב ער ווערט אויב ער ווערט בר מצוה אין שבת אין ט ו אין א יאר וואס איז פורים המשולש וואס טוט ער מיט מגילה פרייטאג על דרך זה יש לומר בנידון דידן עס איז דא א חיוב אויפן קטן צו ליינען די מגילה ביום י ד ער האט א חיוב צו ליינען מגילה פארוואס אלס דעם ענין פון מכשירי מצוה וואס מיינט דאס? ווייל מען קען דאך נישט זאגן לא אישתמיט בשום מקום לומר אזא דבר תמוה, מען קען נישט זאגן, און קיינער, קיינער האט נישט געזאגט אזא, אזא, אזא וואונדערליכע, אזא, פארקערט, א פארוואונדערטע סברא וואס ס'לייגט זיך גארנישט אין שכל, אז א קטן הנל, דער קטן וואס עט ווערן בר מצוה אין א יאר וואס איז געווען א פורים המשולש, איז די, אז, איז, זאל מען זאגן, ס'איז נישטא אזא סברא וואס מען זאל זאגן, אז קטן הנל, איז די יארן לפני זה. די יארן וואס ס'געווען פאר ער איז געווארן בר מצוה איז ער מחויב במגילה בתורת חינוך, ס'איז דאך די ענין פון חינוך, א קינד איז מחויב בחינוך, ער דארף ליינען די מגילה, הערן די מגילה אפילו פאר בר מצוה צוליב חינוך, און די יארן לאחרי זה איז ער מחויב אלס א גדול, און דעם יאר בינתיים העט ער ווערן פטור, פארוואס? ווייל פרייטאג איז ער נאך נישט בר מצוה, שבת ליינט מען נישט קיין מגילה, ממילא עט ער זיין פטור פון מגילה, ס'קען זיך, ס'לייגט זיך נישט אזא סברא אויפן קאפ, איי זאל מען זאגן אז ער זאל זיין דעם יאר וואס ער ווערט בר מצוה, און מען ליינט פרייטאג פאר זיין בר מצוה, ווייל שבת ווערט ער בר מצוה, מען זאל ליינען, ער זאל ליינען, ער זאל דארפן הערן די מגילה צוליב דעם ענין פון חינוך, זאגט דער רבי מען קען דאס נישט זאגן, ס'איז שווער צו זאגן אז ער איז מחויב בתורת חינוך, כאטש אז בשנים הקרובות וועט ער ליינען בט ו, אין די קומעדיגע יארן וועט ער דאך ליינען בט ו, איז קען זיין אז ער איז מחויב יעצט צו ליינען צוליב חינוך, זאגט דער רבי מ'קען דאס נישט זאגן, פארוואס? מצד דעם וואס יארן שפעטער וועט זיין אזא קביעות, בשעת א קינד איז מחויב בט ו פון ניין יאר צו ווען דאס איז דער ענין פון חינוך פון חינוך, ניין, צען, עלף, צוועלף, דארף ער הערן די מגילה, הערט ער די מגילה אלעמאל בט ו, ער זאל וויסן, חינוך, ס'איז א מצוה צו, ער האט א מצוה פון חינוך צו הערן די מגילה אין ט ו. דא וויל איך אים געבן די מצוה אויף י ד אז ער זאל האבן די מצוה אין פרייטאג אין א צייט וואס ער איז נאך פאר וואס ער איז נאך פאר בר מצוה קען עס נישט זיין בתורת חינוך פארוואס קען עס נישט זיין בתורת חינוך ווייל ווען ער לערנט ווען ער הערט די מגילה בתורת חינוך יעדן יאר אין ט ו איז נעקסטן יאר עט ער ליינען ט ו דעם יאר אבער אין י ד קען ער נישט לערנען אלס חינוך, אז ס'עט אויסקומען אין צען יאר צו אמאל פינף יאר צו אמאל צוואנציג יאר ארום עט אויסקומען א קביעות אין שב ש פורים המשולש, עט ער יעמאלטס וויסן וואזי מ'דארף ליינען די מגילה, נישט שבת נאר מ'ליינט עס פרייטאג, ס'לייגט זיך נישט אין שכל בכלל אזא זאך. איז ממילא וואס טוט מען דא? איז מסתבר לומר אז דאס איז א חיוב כדי צו יוצא זיין דעם חיוב וואס וועט אויף אים חל זיין אלס גדול ביום ט ו, ווי אוועקגעלייגט דעם יסוד פריערט אז ס'דא א ענין פון מכשירי מצוה, א ענין ווי א קטן דארף ליינען פריערט איז צוליב איז צוליב תורת חינוך נישט, און זאגן אז אלע יאר אפאר יאר פריערט איז ער שוין געווען מחויב במגילה, נאך די בר מצוה איבער א יאר וועט ער זיכער זיין מחויב במגילה ווייל ער איז שוין א גדול, און דעם יאר וועט ער נישט דארפן ליינען די מגילה, ווי קען מען זאגן אזא סברה? ממילא מוז מען זאגן אז דאס איז א חיוב כדי צו יוצא זיין דעם חיוב וואס וועט אויף אים חל זיין, וואס וועט אויף אים חל זיין אלס גדול ביום ט ו. וואס מיינט דאס? דאס הייסט אז זיין ליינען די מגילה אלס קטן איז נישט נאר אלס חינוך, ווי געזאגט פריער, אלס חינוך לייגט זיך אויס נישט אין שכל, ווייל חינוך מיינט איך לערן אים ווי אזוי צו ליינען קריאת שמע, עס קומט ביי נאכט פון די בר מצוה ליינט ער קריאת שמע, איך הייס אים אז ער האט חינוך צו ליינען די מגילה בי ד דעם יאר, ווייל אין פינף צען יאר ארום וועט זיין נאכאמאל י ד, דאס איז נישט קיין ענין פון חינוך, פארוואס דארף ער יא ליינען? נאר די תקנת חכמים איז לכתחילה חל אויפן קטן אלס הכשר צו זיין חיוב אלס א גדול, ס'איז א הכשר אויף זיין חיוב ווען ער וועט ווערן א גדול, ממילא האט ער א חיוב פרייטאג צו ליינען די מגילה אפילו ווען ער איז נאך א טאג פאר די בר מצוה, די רבי לייגט צו אין הערה איין און דרייסיג זייער געשמאק, וכיוון דמלכתחילה בעת ציווי מקרא מגילה בשעת ס'איז געווען דער ציווי אויף מקרא מגילה, וואס מגילה איז דאך א ענין פון דברי סופרים, תיקנו כן האט מען אזוי מתקן געווען אז ס'קומט אויס שבת אין ירושלים פורים ליינט מען די מגילה פרייטאג, זאגט די רבי א געוואלדיגן ווארט אולי יש לומר, נישט נאר ווי געזאגט פריערט אז ער דארף הערן די מגילה און ער דארף ליינען די מגילה, אולי יש לומר דיכול להוציא את הגדול אף שעדיין בקטנותו, א חידוש נפלא ביותר, דער רבי זאגט אבער אולי יש לומר. אז מען קען זאגן אז דער קינד קען ליינען די מגילה פאר גדולים און זיי מוציא זיין, הגם אז א קטן קען דאך נישט מוציא זיין קיין גדול, דא איז א אנדער גדר, וויבאלד אז ער האט דעם חיוב אויף דעם ענין פון הכשר מצוה, און ער האט דעם חיוב וואס מארגן ווערט ער בר מצוה, האט ער היינט דעם חיוב אויף ליינען די מגילה, קען ער ליינען פאר גרויסע אויכעט. ממילא קומט אויס אז דער רבי איז אויסגעקומען אז ביי מגילה אז ביי דעם ענין פון פון דעם תענית האט מען געמאכט א חילוק פון תענית אסתר ביז תענית בכורות, ביי ליינען די מגילה זאגט דער רבי איז נישטא און דער קינד איז יא מחויב צו ליינען די מגילה, יעצט קומט אויס וועט ער אויסלערנען אויכעט די זעלבע זאך אויף דעם ענין פון בכורות אינגאנצן א נייער יסוד, ועל דרך זה איז אויך בענייננו. אפילו אויב מען וועט אננעמען אז תענית בכורות ביום ה, איז תשלומין ליום השבת, אויב איך זאל זאגן אז ס'איז תשלומין ליום השבת, האט מען דאך אפגערעדט פריערט אז וואס וועט מען טון דא אויב ער איז נאך א קטן, און ס'איז געוואר און ס'איז נאר תשלומין, און אויב ס'איז נאר תשלומין קען ער עס נישט קען ער נישט פאסטן, זאגט דער רבי יש לומר אז א קטן שהגדיל ביום י ד ניסן זאל זאל זיין מחויב צו פאסטן ביום ה י ב ניסן, אלס הכשר צו זיין חיוב וואס ווערט אויף אים חל זיין אלס גדול ביום י"ד, ווי געזאגט פריער, ווי גערעדט פריער, אז אויב ס' אז אויב ס'קומט אויס אז ס'קומט אויס אז אז ער א קטן און אויב דער און דער תענית איז דאנערשטאג און ער ווערט גדול דער תענית בכורות איז דאנערשטאג און ער ווערט גדול שבת און אויב מען נעמט אן אז ס'איז א תשלומין א תשלומין ליום השבת ממילא קען ער דאך קען ער דאך נישט פאסטן אבער פון דעסטן זאגט דער רבי, לויט דעם שיטה ווי מען זאגט יעצט אז ס'איז אן ענין פון הכשר מצוה, קומט אויס אז ס'איז דא א חיוב אויף אים צו פאסטן אין דאנערשטאג, און במילא איז דער טאטע דארף גארנישט פאסטן במקומו, און ער קען פאסטן, וויבאלד אז ס'איז חל אויף אים זיין, דער חיוב איז חל אויף אים, א הכשר צו דעם חיוב וואס וועט אויף אים חל זיין אלס א גדול וואס וועט ווערן ביום יד.